אה, גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי, אונז הייבמיר אן פרשת בשלח, פרשת הפרנסה, בזאת היום, מיט מיט פרשת המן, מיט בארה של מרים, אלע גוטע השפעות און שפע רב, און איין יונגערמאן הרוצה בעילום שמו איז געדזשאמפן אויף די אפערטונעטי, און ער האט געספאנסערט דעם גאנצן וואך, ס'זאל זיין לזכות נפתלי צבי בן חנה מרים, און טאקע בזכות פון די פרשה וואס אונז גיימער לערנען זאל טאקע אריינברענגען אין זיין הויז א שפע רב! פון די אייבערשטער'ס אינפיניט פאסיביליטיס, דאס איז אייבערשטער זאל אים אריינגיסן א ריזיגע ריזיגע שפע, סאו אונז הייבמיר דא אן ויהי בשלח פרעה את העם, אונז האמיר געלערנט פאריגע וואך אין די סדרה אז ס'איז געווען ויהי בחצי הלילה פרעה האט אויסגעקלאפט אלע בכורים, די אידן זענען געגאנגען אויסבארגן אלע זאכן פון די מצריים, און הערשט דעם קומענדיגן טאג ט"ו בניסן צופרי זענען זיי ארויסגעגאנגען פון מצרים, זיי זענען געגאנגען פון רעמסס ביז סוכות, און רש"י האט דארטן געזאגט אז זיי זענען געגאנגען דארטן ואשא אתכם על כנפי נשרים, זיי זענען געגאנגען אין איין אויגנבליק זענען זיי געפלויגן ביז סוכות. און פון דא הייבט דא אן די פסוק, ויהי בשלח פרעה את העם ווען פרעה האט ארויסגעשיקט די פאלק, סאו שטעלט זיך א קשיא, בשלח פרעה, פרעה האט דען ארויסגעשיקט די פאלק, נישט די אייבערשטער האט ארויסגעצויגן די אידן פון מצרים? אויף דעם ענטפערט דער אור החיים הקדוש, ניין, ווייל די גאנצע סיבה פארוואס פרעה האט אפילו געשפירט אז ער קען, ער האט די אביליטי צוריקצוגיין נעמען די אידן און זיי נאכלויפן איז דאך נאר געוועזן, ווייל פרעה ווייל דער אייבערשטער האט געמאכט אז פרעה אליין זאל מסכים זיין צו דעם אז די אידן זאלן ארויס גיין אז פרעה זאל פילן ווי כאילו ער איז די וואן וואס האט אפגעמאכט אז די אידן גייען ארויס, ממילא ווייל ער האט אפגעמאכט האט ער שפעטער געזען דעם אפערטוניטי אז ער קען גיין צוריק ברענגען די אידן איז ער געגאנגען נאכלויפן, ווי איז געווען די גאנצע זאך מיט קריעת ים סוף, די אלע ניסים וואס איז געשען דארט, די אידן האבן געהאט צער און זיי זענען אלמאסט דערטראנקן געווארן. און ס'איז געשען דעמאלט ניסים, און די שירת הים, און אלעס גוטס איז נאר געווען ווייל בשלח פרעה את העם, ווייל פרעה אליין האט די אייבערשטער געמאכט אז פרעה אליין זאל ארויסשיקן די אידן, אז ער זאל מיינען ווי ער קאנטראלירט די מצב. און ס'איז געווען דעמאלטס אין יענע צייטן ולא נחם אלקים דרך ארץ פלישתים, און דאס איז שוין געווען א אויסגערעכנטע זאך פון אסאך פארדעם, ווייל בעצם האט דאך שוין די אייבערשטער געזאגט אז מ'זאל גיין א מהלך שלשת ימים, מ'זאל גיין צום בארג סיני מקבל זיין די תורה, און די גאנצע אינטענשאן פון יציאת מצרים איז דאך געווען אריינצוברענגען די אידן זאלן ווערן עם סגולה פונעם הייליגן באשעפער און זיי גייען מקבל זיין די תורה. אבער די די אייבערשטער האט דאך שוין געהאט דאס פאראויס געפלאנט סאך סאך סאך פארדעם, אז די אידן זאלן נישט גיין דרך ארץ פלישתים א גראדע וועג קיין ארץ ישראל, נאר זיי זאלן גיין דרך המדבר, וואס דאס וואס דאס מוז זיין, ס'מוז זיין אז מ'זאל גיין צום בארג סיני, און אזוי ווייטער, אבער די תורה פארציילט דאך פארוואס טאקע האט די אייבערשטער אויספלאנירט אז די אידן זאלן נישט גיין דרך ארץ פלישתים נאר זאלן גיין דורך די מדבר, פארוואס עפעס האט נישט די אייבערשטער געמאכט מ'זאל געבן די תורה אנקומענדיג אין ארץ ישראל אדער אויפן וועג קיין ארץ ישראל דורך דרך ארץ פלישתים. נאָר די סיבה פֿאַר דעם איז, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פּלשתּים פֿאַרוואָס? ווײַל כי קרוב הוא, ווײַל די פּלשתּים, דער וועג פֿון מצרים ביז ארץ ישראל דורך ארץ פּלשתּים איז זייער אַ גראָדער וועג, כי אמר אלוקים ווײַל דער אייבערשטער האָט געזאָגט, פּן ינחם העם בראותם מלחמה, אפשר וועט זיך די פֿאָלק מיישב זײַן, אַז זיי וועלן צוריק גיין ושבו מצרימה, זיי וועלן דורך ווען ס'וועט זײַן אַ מלחמה, וועלן זיי אָפּמאַכן אַז זיי ווילן צוריק גיין קיין מצרים, ס'איז נישט. אז ס'איז דא א ספיקות חס ושלום ביים אייבערשטן פן ינחם העם, נו די אייבערשטער האט געוואוסט אז אויב גייט ער זיי פירן אויף דעם מהלך גייט זיין אז זיי גייען וועלן צוריק גיין צו מצרים אזוי ווי איך האב פרוף רשי ברענגט דאך פרוף אז א שפעטערדיגע מלחמה וואס זענען שוין געווען אסאך ווייטער פון מצרים ביי די מלחמת העמלקי והכנעני דעמאלטס האבן זיי דאך געזאגט נתנה ראש ונשובה מצרימה האט דאך די אייבערשטער געוואוסט אז אויב וועלן זיי מאדאך זענען געגאנגען שוין א מהלך רב און זענען זיי נאך אלס געווען רעדי צוריקצוגיין, כל שכן וכל שכן ווען זיי גייען ווען א גראדע וועג אוודאי וואלטן זיי זיך צוריקגעגאנגען. סאו זאגט די הייליגע רשי ויהי בשלח פרעה ולא נחם, סאו ולא נחם טייטש לא נהגם ער האט זיי נישט געפירט, כמו ברענגט זיך רשי צוויי ראיות, שטייט לך נחה את העם ווען די אייבערשטער זאגט פאר משה נאכן חטא העגל גיי פיר דעם פאלק זעה איך נחה איז א לשון פון נהגם אז זאל זיי פירן, און די זעלבע זאך שטייט אין משלי בהתהלכך תנחה אותך אז די תורה טוט דיך פירן אינעם ריכטיגן וועג. סאו כי קרוב הוא, ונוח לשוב באותו הדרך למצרים, וויבאלד ס'איז א גראדע גרינגע וועג פון מצרים קיין ארץ ישראל דורך ארץ פלשתים, וועלן זיי דאך וועלן זיי דאך קענען צוריק גיין, סאו זאגט רשי מדרש אגדה יש הרבה אז כי קרוב הוא קען טייטשן עפעס אנדערש, אז וואס כי קרוב הוא וויבאלד אבימלך מלך פלשתים מיט מצרים מיט פרעה מלך מצרים זענען דאך קרובים, און אברהם אבינו האט דאך געמאכט ער האט געהאט די צוויי מעשות מיט פרעה און אבימלך, און פאר אבימלך האט ער דאך געמאכט דעם שבועה אז פאר דריי דורות וועט ער נישט טשעפענען, און זיי האבן געהאט א מורא'דיגע אריכות ימים, מילא די דריטע דור האט נאך געלעבט, מילא האבן די אידן נאך נישט געטארט מלחמה האלטן מיט זיי, מילא וועגן דעם האבן זיי נישט געטארט גיין, ווען זיי גייען ווען דרך ארץ פלשתים וואלטן זיי דאך געמוזט מלחמה האלטן מיט די פלשתים, סאו איז די מדרש אגדה כי קרוב הוא אז זיי זענען קרובים, און מען דארף נאך איינהאלטן די שבועה וואס אברהם אבינו האט געמאכט, אבער וויבאלד ס'שטימט דאך נישט מיט די המשך הפסוקים, מיט די המשך הפסוק, ווייל ס'שטייט דא, כי קרוב הוא כי אמר אלקים פן ינחם העם בראותם מלחמה, זעה איך דאך אז די סיבה פארוואס די אייבערשטער האט זיי נישט געפירט דורך יענע וועג איז ווייל ער האט נישט געוואלט אז זיי זאלן נתנה ראש לשוב מצרימה אז זיי זאלן נישט צוריק קומען קיין מצרים, וויבאלד פארדעם שמועסט נישט רשי אויס די דעטאלן פון דעם צווייטן פשט, אבער זאגט דאך נאר מדרש אגדה יש הרבה. זאגט די הייליגע רשי בראותם מלחמה, וועלכע מלחמה זעה איך אז זיי האבן טאקע אויסגעפאלגט, נאך א קשיא, איך זעה דאך קלאר אז ס'איז דאך געווען ממש אין סוף פרשה די וואך גייט דאך שטיין די מלחמת עמלק, און דארטן זעה איך נישט אז די אידן זענען צוריק געגאנגען קיין מצרים, נאר מען רעדט דא פון א מלחמה וואס איז ווארדי אז זיי זאלן וועלן צוריק גיין, א סקערי סקערי מלחמה, וועלכע וואס שטייט אין שפעטער שפעטער ווען זיי זענען שוין טיף אריין אין מדבר שטייט וירד העמלקי והכנעני, סאו אם הלכו דרך ישר היו חוזרים, ווען זיי גייען ווען אויף א גראדע וועג וואלטן זיי זיך צוריק געקערט, ומה אם כשהקיפם דרך מעוקם, אמרו נתנה ראש ונשובה מצרימה, מאדאך יעצט ווען זיי זענען אנגעקומען דארטן צו די מלחמת העמלקי והכנעני, און עס איז געווען א דרך מעוקם מ'איז שוין געווען יארן אריין אין אין מדבר האבן זיי געזאגט נתנה ראש ונשובה מצרימה אם הוליכם בפשוטה על אחת כמה ווען די אייבישטער פירט זיי ווען דורך דרך ארץ פלשתים וואס איז א גראדע וועג אוודאי און אוודאי וואלטן זיי זיך צוריק געגאנגען און דארטן זענען זיי נאר נישט צוריק געגאנגען ווייל זיי האבן געוואלט א ראש זיי האבן נתנה ראש זיי האבן געדארפט א לידער דא וואלטן זיי צוריק געגאנגען אפילו אן א לידער ווייל ס'איז דאך ממש א טאג גיין זאגט דער הייליגער רשי פן ינחם, יחשבו מחשבה על שיצאו ויתנו לב לשוב, זיי וועלן טראכטן, זיי וועלן האבן סעקאנד טאוטס, אויף דעם וואס זיי זענען ארויס געגאנגען פון מצרים, און זיי וועלן אפמאכן לאמיר צוריק גיין קיין מצרים. איז ויסב אלקים את העם, דער אייבערשטער האט ארום געדרייט די פאלק פונעם גראדן וועג, און ער האט זיי געפירט דרך המדבר, ים סוף, ער האט זיי געפירט דורך דורכן דרך המדבר טאווארדס דעם ים סוף, און אויך כדי אז ס'זאל טאקע צוקומען צום ים סוף, ווען זיי גייען ווען דרך ארץ פלישתים וואלט נישט געווען קיין ים סוף וואלט נישט געווען קיין קריעת ים סוף, סאו די אייבערשטער האט זיך און נאך א סיבה פארוואס די אייבערשטער האט זיי געפירט דרך המדבר איז געווען כדי זיי זאלן טאקע דורך גיין דעם ים סוף און ס'זאל דארטן קענען געשען ניסים מיט פרעה, און וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, דערציילט אונז די תורה אז די אידישע קינדער זענען ארויס געגאנגען. אנגעפאנצערט מיט כלי זיין, וואס דאס איז אויכעט א נתינת טעם, ווייל די אייבישטער האט זיי געפירט דרך המדבר, האבן זיי דאך געמוזט זיין אנגעפאנצערט מיט כלי זיין, ווייל כאטשיג וואס זיי ווייסן דאך אז די אייבישטער גייט זיי אפהיטן אין יעדן מצב, אבער א איד דארף טון השתדלות, מילא אז זיי האבן געוואוסט אז זיי גייען גיין אין מדבר דרך שלושת ימים, זיי זיי האבן שוין געוואוסט, דער גאנצער פלאן איז נישט יעצט קיין חידושים, מען גייט יעצט ארויס פון מצרים, אה, די אייבישטער האט געוואלט פירן אזוי, ער האט אפגעמאכט ער גייט פירן אזוי, ניין ניין ניין, די גאנצע זאך איז געווען פלענד אוט, די תורה פארציילט דאך נאר פארוואס די אייבישטער האט אזוי געמאכט אז די אידישע קינדער זאלן נישט גיין אויפן גראדן וועג. און טאקע ווייל דעם זענען זיי ארויסגעגאנגען וחמושים אנגעפאנצערט מיט כלי זיין, נאך א פשט וויאזוי רשי וועט זאגן אז וחמושים אז נאר א פיפטל פון כלל ישראל זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים, ווייל די איבעריגע זענען געשטארבן ביי מכת חושך ווייל זיי האבן נישט געוואלט ארויסגיין פון מצרים, איז אויכעט א נתינת טעם, שטעל דיך פאר ווען ווען מ'פירט זיי יא די גראדע וועג, סאו זעסט דאך וויפיל אידן האבן נישט געוואלט ארויסגיין פון מצרים, און יעצט די פאר וואס זענען יא ארויסגעגאנגען פון מצרים אז זיי וועלן האבן די אפערטוניטי וועלן זיי צוריקגיין, מילא וועגן דעם, וועגן די צוויי טעמים, סיי ווייל וחמושים כלי זיין, האבן זיי געדארפט האבן ווען זיי זענען געגאנגען אין מדבר, און אויך ווייל וחמושים עלו מיינט אז נאר א פיפטל איז ארויסגעגאנגען, איז האט מען אויך געדארפט פירן די אידן דרך המדבר, ווייל איך זעה דאך אז עס זענען געווען זייער איזי צוריק צו גיין קיין מצרים, זייער א גרויסע חלק פון כלל ישראל האבן נישט געוואלט בכלל ארויסגיין, זאגט די הייליגע רשי ויסב, הסיבם מן הדרך הפשוטה לדרך העקומה, די אייבערשטער האט זיי געפירט פונעם גראדן וועג, ארומגעדרייט פונעם גראדן וועג צום פארקרומטן וועג ים סוף כמו לים סוף. און וסוף, זאלסטו נישט מיינען אז ס'איז א לשון סוף א עק, ווייל ס'איז נישט די עק פון די מדבר, נאר וסוף הוא לשון אגם שגדלים בו קנים, ס'איז א לשון פון א וויזע, ארום און ארום די לעיק, די וועטלענד, כמו ותשם בסוף, מ'האט אריינגעלייגט משה רבינו'ס קאסטן דארטן אין די אין די וועטלענד ארום די נילוס, אויך קנה וסוף קמלו, אז אפילו די קנים. וואס וואס וואקסן דארטן ארום און ארום די די די די טייך ביי די וועטלענד קמלו וועלן ווערן פארטריקנט. בקיצור זעה איך אז סוף איז א לשון פון א וויזע. סאו סאו ים סוף איז די ים וואס האט א וויזע איי געס. סאמטינג לייק דעט. נישט אבער אז ס'איז א לשון פון אז ס'איז א סוף פון עפעס. זאלסט זיך נישט טועה זיין. זאגט די הייליגע רשי וחמושים. סאו זאגט רשי אין חמושים אלא מזויינים. וואס מיינט וחמשים? אז זענען ארויסגעגאנגען מיט כלי זיין, לפי שהסיבן במדבר הוא גרם להם שעלו חמושים, ווייל מ'האט זיי אריבערגעפירט אין מדבר, האט דאס גורם געווען אז זיי זאלן ארויסגיין פון מצרים אנגעוואפנט מיט כלי זיין, פארוואס שאילו הסיבן דרך ישוב, ווען די אייבערשטער וואלט זיי ווען געפירט דורך דרך ארץ פלישתים לא היו מחומשים להם כל מה שצריכים, וואלטן זיי נישט געדארפט זיך אנגרייטן אלעס וואס זיי דארפן האבן אויפן וועג, אלא כאדם שעובר ממקום למקום ובדעתו לקנות שם מה שיצטרך, ווען מ'פארט אויף וועקעישן קויפט מען נישט איין אלעס פאר מען גייט ארויס און מען ווייסט מען קען קויפן דאס מען קען קויפן שעמפו דארטן און מען קען קויפן טיילענאל דארטן ווייל די גייסט זיך צו א פלאץ וואס האט געהעריג פלעצער ווי מען קען קויפן אבל כשהוא פורש למדבר ווען די גייסט אבער אויף א אויף א אויף א הייק וואס דארטן איז נישט דא קיין סטארס ווי די קענסט קויפן עניטינג צריך לזמן לו כל הצורך דארפסט דיך איינפאקן אין דיין בעקפעק אלע זאכן וואס די דארפסט האבן אויפן וועג ומקרא זה לא נכתב כי אם לסבר את האוזן די פסוק שטייט נאר לויטן ערשטן פשט אז ס'מיינט מיט כלי זין זאגט אונז די פסוק אז זיי זענען ארויסגעגאנגען מיט כלי זין, נאר לסבר את האוזן שלא תתמה, במלחמת עמלק ובמלחמת סיחון ועוג ובמדיין, מהיכן היו להם כלי זין שהכו אותם בחרב, ווי שטייט דאך דארט אינעם פסוק אז אז זיי האבן מלחמה געהאלטן מיט די אלע לענדער, וויאזוי האבן זיי געהאט כלי זין, וועגן דעם מאכט די תורה דא א הקדמה וחמישים, אז זיי זענען ארויסגעגאנגען מיט כלי זין, זיי האבן געהאט מיט וואס מלחמה צו האלטן, וכן הוא אומר, ברענגט זיך רש"י א ראיה אז וחמישים מיינט, כלי זיין, ווייל ס'שטייט דארטן ואתם תעברו חמושים, אדער וכן תרגמו אונקלוס דא אויף אונזער פסוק שטייט וחמישים טייטשט די תרגום מזרזין, און ווי ווייס איך אז זריז איז אז מ'איז אנגעגארטלט מיט כלי זיין ווייל ס'שטייט דאך אין בראשית דארטן ביי די מלחמת אברהם אבינו מיט די פינף מלכים שטייט וירק את חניכיו, און די תרגום טייטשט אויף וירק. טייטשט ער וזריז הייסט אז ס'מיינט אז ער האט זיך אנגעוואפנט, און וירק מיינט זיכער ער האט זיך אנגעוואפנט, זעה איך אז וזריז איז א לשון פון אנגעוואפנט, זעלבע זאך אויב תרגום טייטשט דא מזרזין אויף וחמשים מיינט אויך חמשים אז זיי זענען אנגע זיי האבן זיך אנגעוואפנט מיט כלי זיין, סאו דאס איז די ערשטע פשט, די ערשטע פשט איז זיי זענען ארויסגעגאנגען מיט כלי זיין פארוואס ווייל מ'איז געגאנגען דורך דורך דרך המדבר, ווען זיי גייען ווען דעם געהעריגן וועג וואלטן זיי זיך נישט געדארפט איינהאנדלען כלי זיין פארן ארויסגיין ווייל זיי וואלטן זיך געקענט איינהאנדלען וואס זיי דארפן אויפן וועג, דבר אחר נאך א פשט אויף די וחמשים אז חמשים אחד מחמשה יצאו, נאר איינער פון יעדע פינף זענען ארויסגעגאנגען. וארבעה חלקים מתו בשלושת ימי אפלה, פיר חלקים זענען געשטארבן דארטן ביי מכת חושך, ווייל פארוואס? ווייל זיי זענען געווען רשעים, זיי זענען געווען מחובר למלכות, זיי זענען געווען עשירים, זיי האבן נישט געוואלט ארויסגיין פון מצרים, האט מען זיי געדארפט ערלעדיגן, סאו יעצט מה דאך. סאו נישט מה דאך, נאר ווייל איך זעה אז רוב עולם האט נישט געוואלט ארויסגיין פון מצרים האט די אייבערשטער זיכער געמאכט אז זיי גייען אויף א וועג וואס זיי קענען זיך נישט צוריקציען ווייל ס'איז דא אז רוב עולם האט נישט געוואלט ארויסגיין פון מצרים איז די איבעריגע איז אויך דא א טשענס אז זיי זאלן וועלן צוריקגיין אויב גיבט מען זיי די אפערטוניטי ממילא וועגן דעם האט זיך די אייבערשטער געפירט האט די אייבערשטער ארקעסטרעיטעט א פלען אז מ'זאל גיין אין מדבר און נישט אז מ'זאל גיין אויף א גראדן וועג. סאו ויקח משה את עצמות יוסף, יעצט גייט וויל די תורה מאכן א הקדמה צו צוויי זאכן, קודם גייען מיר יעצט לערנען אז ס'גייט זיין אן ענן הכבוד ביומם ולילה, און אויך גייען מיר זען אז ס'גייט זיין א קריעת ים סוף, און חזל זאגן דאך אז בזכות עצמות יוסף האט זיך די האט זיך די וואסער צושפאלטן, מילא וויל די תורה דא זאגן א הקדמה אז וואס אז ויקח משה את עצמות יוסף עמו, משה רבינו האט מיטגענומען די ביינער פון יוסף הצדיק פאר מ'איז ארויסגעגאנגען פון מצרים, פארוואס ווייל כי השבע השביע את בני ישראל ווייל דער יוסף האט אנגעשוואו האט באשוואוירן זיינע ברודערס אז זיי זאלן באשווערן זייערע קינדער נאך זיי, אז לאמר אז פקד יפקד אלקים אתכם די אייבערשטער וועט ענק געדענקען און ארויסציען והעליתם און ער וועט ענק ארויס פון מצרים און דעמאלס ווען מען גייט ארויס פון מצרים איז והעליתם את עצמותי מזה אתכם זאלט עטס מיטנעמען מיט ענק מיינע ביינער פון דא און די מעשה איז דאך די די מדרש פארציילט אז נאך אז אז נאך נאכדעם וואס יוסף איז נפטר געווארן האט מען געלייגט זיין ארון בנילוס, זיינע ביינער האט מען אריינגעלייגט אין די נילוס, און יעצט איז שרח בת אשר געקומען צו משה רבינו, און געוויזן פאר משה רבינו ווי די פלאץ ווי יוסף הצדיק'ס ביינער זענען באהאלטן, יוסף האט גענומען א שטיין, אויסגעקריצט אויף דעם עלה שור, ער האט עס אריינגעווארפן אין די נילוס, און ער האט געשריגן פאר די עצמות יוסף אז עס זאל ארויפקומען, און די עצמות יוסף זענען ארויפגעקומען. ווייל יוסף הצדיק האט נישט געוואלט אז זיינע ביינער זאלן געהעריג זיין באערדיגט אין מצרים אז די מצריים זאלן מאכן פון אים א אפגאט, מילא וועגן דעם האט ער געבעטן אז מען זאל אים אריינווארפן אין די נילוס, און שפעטער בשעת'ן ארויסגיין האט מען אים האט מען האט משה רבינו אים צוריק ארויפגענומען, סאו זאגט רשי השבע השביע השביעם שישביעו לבניהם, ער האט זיי, וואס איז די דאפעלט לשון, ענטפערט רשי אז השביעם ער האט באשוואוירן זיינע ברידערס, בשעת מותו אז שישביעו לבניהם אז זיי זאלן באשווערן זייערע קינדער אז מען זאל ארויסציען זיינע ביינער פון מצרים און ארויפטראגן קיין ארץ ישראל. סאו פרעגט רשי למה לא השביע בניו שישאוהו לארץ כנען מיד כמו שהשביע יעקב פארוואס האט ער נישט גענומען זיין מנשה און אפרים און זיי באשוואוירן גייטס באערדיגטס מיך אין ארץ ישראל נאך פאר מען גייט ארויס רייט אוועי גלייך נאך מיין פטירה אזוי ווי מען האט געטון מיט יעקב ואמר יוסף יוסף האט געזאגט אני שליט הייתי במצרים והיה סיפק בידי לעשות, איך האב געהאט די יכולת צו באערדיגן מיין טאטע, אבל בני לא יניחום מצרים לעשות, די מצריים וועלן נישט צולאזן אז מיינע קינדער זאלן דאס אויך טון, פארוואס? ווייל זיי מיינע קינדער זענען דאך נישט מלכים, לכך השביעם לכשיגאלו ויצאו משם שישאוהו, פאר דעם האט ער ענדערש באשוואוירן זיינע ברודערס אז ווען מען ווערט אויסגעלייזט זאלן זאל מען אים ארויסטראגן פון דארטן, און ער האט בעיסיקלי געזאגט פאר זיינע ברודערס, עטס האטס מיך פארקויפט פון שכם ווען איך בין געגאנגען. טשעקן ענקער סטעטוס אין שכם האט עטס מיך פארקויפט מילא טראגטס מיך צוריק צו די פלאץ פון ווי עטס האטס מיך פארקויפט זאגט די הייליגער רשי והעליתם את עצמותי מזה אתכם וואס מיינט דאס לאחיו השביע כן ער האט באשווארן אזוי פאר זיינע ברידערס למדנו דאס קומט מען לאזן הערן די אתכם קומט מען לאזן הערן אז שאף עצמות כל השבטים העלו עמהם שנאמר אתכם נאר מען רעדט דא פון עצמות יוסף, ווייל טאקע דאס איז א הקדמה צו די פרשיות הבאות, צו די ענן הכבוד, צו די קריעת ים סוף, וואס אלעס איז געווען בזכות עצמות יוסף. איז ויסעו מסוכות די אידישע קינדער, סאו די ערשטע טאג זענען זיי געפארן פון רעמסס ביז סוכות, די צווייטע טאג ויסעו מסוכות ויחנו באיתם, האבן זיך געצויגן פון סוכות ביז איתם בקצה המדבר וואס דאס איז ביי די עק פון די מדבר, זאגט די הייליגע רשי ויסעו מסוכות ביום שני וואס דאס איז געווען דעם צווייטן טאג, ווייל רשי וויל דא מאכן דעם נאמבער, זאלסט וויסן אז ס'איז געווען אינעם צווייטן טאג, כדי שפעטער ווען ער וועט קענען אויס אז רשי זאל זיך קענען אויסרעכענען אז בשביעי של פסח ביום שביעי של פסח איז געווען קריעת ים סוף, מילא מוז איך דאך דא זאגן ווען זאכן זענען געשעהן, אריינצולייגן זאכן אין פערספעקטיוו, אריינצולייגן זאכן אין סקעדזשול אז ס'זאל שטימען די טעג, סאו ביום השני שהרי בראשון באו מרעמסס לסוכות, דעם ערשטן טאג נאך יציאת מצרים, פון ט ו ביז ט ז ניסן זענען זיי געפארן פון. רעמסס ביז סוכות, איי געס זענען געפארן אין איין אויגן בליק אבער זיי האבן גערוהט איי געס אין סוכות פאר די איבעריגע פאר די רימעינדער אוו די טאג, און די צווייטע טאג זענען זיי געפארן פון סוכות ביז איתם. און והשם הולך לפניהם יומם, די אייבישטער האט געפירט די אידישע קינדער דורך דעם וואס ער האט געלייגט א א עמוד ענן פארנט פון זיי לנחותם הדרך זיי צו פירן ביים וועג בייטאג, און ולילה. בעמוד אש, דורך א עמוד אש וואס איז געגאנגען פאר זיי ביינאכט להאיר להם ללכת יומם ולילה זיי צו באלייכטן, סאו די עמוד אש האט געהאט צוויי רעספאנסיביליטיס, קודם האט עס געהאט די ערשטע רעספאנסיביליטי די סעים וואס די עמוד ענן האט געהאט צו פירן די אידישע קינדער אינעם גראדן וועג די אידן זאלן וויסן וואו צו גיין, אבער די עמוד אש די עמוד אש האט געהאט צוויי אויפגאבעס, איינס צו וויסן צו ווייזן פאר די אידן וואו צו גיין ביינאכט, און אויך זיי צו באלייכטן ביינאכט. אבער חס ושלום זיך נישט צו טועה זיין אז והשם הולך לפניהם יומם אז די אייבישטער איז געקומען בצורת עמוד ענן און מען קען דעם אייבישטער נישט משיג זיין חס ושלום צו זאגן אז ער איז געווען בצורת עמוד ענן ניין אז והשם הולך די אייבישטער האט געוויזן די רבינו בחיי זאגט פארענטפערט דאס אז די אייבישטער האט געוויזן פאר די אידן אז איך בין שטענדיג מיט ענק דורך דעם וואס איז געווען שטענדיג עמוד ענן ועמוד אש די עמוד ענן איז געווען א עמוד ענן נישט קיין פלעינע וואלקן וואס איז געווען אפאר פיס הויעך נאר עס איז געווען א עמוד ביזן הימל ארויף. און דאס איז געווען דער צייכן אז דער אייבערשטער איז שטענדיג מיט אונז אין מדבר, רשי פארענטפערט דאס אז עס שטייט לַנחותם הדרך, זאגט רשי אז עס שטייט לַנחותם נישט לִנחותם, ווען עס שטייט לִנחותם מיינט אז דער אייבערשטער האט זיי געפירט אליינס, ווען עס שטייט ל ל לַנחותם איז כאילו ס'פעלט דא א היי און ס'וואלט ווען געדארפט שטיין אזוי ווי ס'וואלט ווען געשטאנען להנחותם, און אזוי ווי ס'שטייט שפעטער אין דברים שטייט אז דער אייבערשטער האט געלייגט א עמוד ענן אין פארנט פון די אידן, לראותכם בדרך. אשר תלכו בה, יא, זיי צו ווייזן, און ס'איז די שהוא כמו להראותכם זיי צו ווייזן וואו צו גיין, נישט להראותכם צו באלייכטן די וועג, ווייל די עמוד ענן'ס רעספאנסיביליטי איז נישט געווען צו באלייכטן די וועג, ס'איז נאר געווען צו ווייזן וואו צו גיין, אף כאן דא ווען ס'שטייט לנחותם איז כאילו ווי ס'שטייט להנחותם, להנחותם זיי צו מאכן פירן, מאכן פירן על ידי שליח, און מי הוא השליח? ווער איז די שליח וואס דורך דעם האט די אייבערשטער געפירט די אידישע קינדער אין מדבר? דאס איז די עמוד ענן, און והקדוש ברוך הוא בכבודו מוליכו לפניהם, די אייבערשטער מיט זיין כבוד האט געפירט די עמוד ענן זאל גיין אין פארנט פון די אידן צו ווייזן פאר די אידן וואו צו גיין. אבער בעצם צו ס'שטייט לַנחותם צו ס'שטייט לִנחותם איז זיכער אז מכל מקום את עמוד ענן הכין להנחותם על ידו. די אייבערשטער האט געלייגט דעם עמוד ענן כדי צו ווייזן פאר די אידן וואו צו גיין, נישט אז די אייבערשטער איז אליינס דארטן איז געווען בצורת עמוד ענן חס ושלום, שהרי על ידי עמוד ענן הם הולכים דורך די עמוד ענן זענען זיי געגאנגען. און עמוד ענן אינו לאורה, אלא להורותם הדרך, אז און סאו דאס וואס שטייט שפעטער אין דברים להראותכם בדרך מיינט נישט אז דער אייבערשטער האט באלאכטן די די פלאץ דורך די עמוד ענן, ווייל די עמוד ענן איז נישט געווען צו באלאכטן, די עמוד אש איז געווען צו באלאכטן, נאר ס'מיינט להראותכם ענק צו ווייזן ווי צו גיין, זעלבע זאך להנחותם ענק צו מאכן פירן דורך א שליח, און דער שליח איז געווען דער עמוד ענן, בקיצור רשי וויל דו זאלסט נישט טועה זיין אז די אייבערשטער אליינס איז געגאנגען אין פארנט פון די אידן, נאר ער האט געשיקט א שליח, די שליח איז געווען די עמוד ענן און די עמוד אש.

און לויטן רבינו בחיי שטימט דאס זייער גוט, ווייל אויב זענען די עמוד ענן און עמוד אש געווען א צייכן אז די אייבערשטער איז שטענדיג מיט אונז, וויל מיר די תורה זאגן אז לא ימיש, די אייבערשטער'ס השגחה האט זיך קיינמאל נישט אפגעטון פון די אידן, אפילו ווען ס'איז געווען א שיפט טשעינדזש איז די אנדערער געבליבן ווילאנג די צווייטער איז נישט געווען דארטן פולי. סאו ס'איז געווען דעם דריטן טאג נאך יציאת מצרים, די ערשטע טאג איז מען געגאנגען פון רעמסס ביז סוכות, די צווייטע טאג פון סוכות ביז איתם, דעם דריטן טאג איז געקומען דבר השם אל משה וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל רעדט צו די אידישע קינדער וישובו זאלן זיך אויסדרייען צום פארקערטן ריכטונג זאלן וואקן טאווארדס מצרים און ויחנו זאלן רוען לפני פי החירות כנגד דעם פי החירות פי החירות איז פיתום וויאזוי רשי וועט זאגן און דאס געפינט זיך בין מגדול ובין הים צווישן די אלע גרויסע בילדינגס דארטן אין פיתום און צווישן דעם ים סוף לפני בעל צפון וואס דאס קומט אויס אקעגן איבער דעם בעל צפון נכחו קעגן איבער דעם בעל צפון תחנו על הים זאלן זיי רוען וואס דאס קומט אויכעט אויס אז זיי רוען קעגן דעם ים סוף סאו דארטן צוויי בין המגדל און בין הים איז געווען דארטן די בעל צפון. און די אייבערשטער הייסט אז מען זאל זיך דארטן אפשטעלן, דער בעל צפון איז געווען א עבודה זרה, די איינציגסטע עבודה זרה וואס די אייבערשטער האט נישט געמאכט זאל זיך צעלאזן דארט בשעת מכת בכורות, בכדי די מצריים זאלן זיך טועה זיין, מיינען אז זייער באשעפער מאכט, און זיי האבן טאקע אראפגעשטעלט דעם בעל צפון מיט א כישוף אז ער זאל אפהאלטן אז קיינער זאל נישט קענען אנטלויפן פון מצרים, האבן זיי געמיינט וואו! אונזער עבודה זרה ארבעט, נישט נאר עס איז געבליבן שטיין, נאר עס ארבעט, די אידישע קינדער קומען צוריק און זיי בלאנדזשענען דארטן אויפן וועג, זאגט דער הייליגער רשי וישובו, סאו לכאורה זאלסטו דיך צוריק קערן צום פי החירות, ווען בין איך געווען אין פי החירות אז איך זאל דארפן צוריק גיין אהין, טייטשט רשי ניין, לאחוריהם. גיי צוריק וישובו קער דיך צוריק צו דיין פארקערטע ריכטונג, דו גייסט יעצט אוועק פון מצרים, הייס איך דיך יעצט זיך צוריק דרייען, זאלסט דיך אויס מאכן א וואן עיטי און צוריק וואקן, לסוף לצד מצרים היו מקרבין כל יום השלישי, דעם גאנצן דריטן טאג האבן זיי זיך צוריק דערנענטערט צו מצרים, כדי, פארוואס עפעס האט די אייבערשטער געוואלט מען זאל דאס טון, להטעות את פרעה, שיאמר, צו מאכן. צו צו מפתה זיין פרעה און שיאמר אז ער זאל זאגן תועים הם בדרך אז זיי טוען בלאנדזשען אינעם וועג כמו שנאמר אזוי שטייט טאקע שפעטער אפאר פסוקים ארום ואמר פרעה לבני ישראל אז פרעה וועט זאגן וועגן די אידישע קינדער אז וויבאלד זיי ווייסן נישט וואו צו גיין זיי קענען נישט זיי קענען נישט אנטלויפן פון מצרים ממילא וועגן דעם קומען זיי צוריק זיי בלאנדזשען און אונזער עבודה זרה ארבעט. זאגט די הייליגע רשי ויחנו לפני פי החירות, סאו לכאורה די החירות האט רשי געדרוקט. החירות קוקט אויס ווי אביסל א ה' הידיעה, וועלכע חירות? כ'האב דאך נאך אין ערגעץ נישט געזעהן א חירות אז כ'זאל זאגן היי יענע וואס דו ווייסט נאר דאס איז פיתום, וואס פון פיתום ווייס איך יא, די פיתום וואס די אידישע קינדער האבן געבויט, און ועכשיו נקרא פי החירות, יעצט האט מען אבער געטוישט דעם נאמען און מ'האט עס גערופן פי החירות, פארוואס? ווייל על שם שנעשו שם בני חורין, ווייל דארטן איז געווען די מעשה אז פרעה האט דאך מיטגעשיקט, און דאס שטייט ויהי בשלח פרעה את העם. אזוי ער האט מיטגעשיקט סאו מ'טייטשט אריין אדער די ערב רב אדער די די די שליחים וואס פרעה האט ארויסגעשיקט צוזאמען מיט די אידן אז זיי זאלן שור מאכן אז די אידישע קינדער אנטלויפן נישט פון מצרים סאו על שם שנעשו שם בני חורין געווען דארטן אז די שליחים האבן געזען אז ס'קומט קומט די דריטע טאג און זיי האבן געהייסן די אידישע קינדער העי ענק דארפן שוין צוריק גיין קיין מצרים האבן די אידישע קינדער געשלאגן די שליחים פון פרעה און זיי האבן און זיי האבן זיי געזאגט אז ניין, אונז זעמיר פרייע מענטשן, סאו מילא וועגן דעם זענען זיי דארטן געווארן די בני חורין ווייל דארטן זענען זיי פטור געווארן פון די שלוחים פון פרעה, און און פארוואס שטייט לך סאו לכאורה, פארוואס רופסטו עס פיתום אדער פי החירות פי די עפענונג, זאג חירות ווייל אויב ווילסטו דא סעלעברעיטן אז זיי זענען געווארן בני חורין, אדער אפילו פיתום, פיתום ווייל זיי האבן אוועקגעשטעלט דארטן דעם. דעם בעל צפון אז מ'זאל נישט קענען ארויסגיין, סאו תום אז ס'איז געווארן פארהוילן אז מ'זאל נישט קענען אנטלויפן, סאו מילא פארוואס עפעס לייגסטו צו די ווארט פי? ענטפערט רשי והם שני סלעים, ס'איז געווען דארטן צוויי ריזיגע שטיינער גבוהים זקופים אויפגעשטעלט און והגיא, עס איז געווען א טאל שביניהם וואס איז אריבערגעגאנגען צווישן זיי, מילא וועגן דעם קרוי פי הסלעים דעם עפענונג צווישן די צוויי שטיינער, ס'האט נישט קיין חילוק צו איך רוף עס תום צו איך רוף עס חורין, צו חירות, לייג איך אלץ צו דעם פי, ווייל דאס קומט צו רעפרעזענטן אז מ'איז דורכגעגאנגען צווישן די צוויי שטיינער, לפני בעל צפון, הוא נשאר, דאס איז געווען די איינציגסטע עבודה זרה וואס איז איבערגעבליבן מכל אלהי מצרים, דארטן בשעת מכת בכורות ווען אלע עבודה זרה פון מצרים זענען צעלאזט געווארן, כדי להטעותן כדי טאקע צו. צו מאכן אז די מצריים זאלן זיך טועה זיין, שיאמרו אז זיי זאלן זאגן קשה יראתן אז אונזער עבודה זרה איז גאר שווער, ועליו פירש איוב, שטייט משגיא לגוים ויאבדם, די אייבערשטער מאכט אז די גוים זאלן זיך טועה זיין, כדי ויאבדם זיי צו קענען פארלענדן, זעלבע זאך דא די אייבערשטער האט געמאכט אז מצרים זאל זיך טועה זיין, כדי טאקע זאלן ארויס קומען פון מצרים, זאלן קומען צום צום ים סוף, און דארטן זאל געשען קריעת ים סוף און זאלן אלע פארלענדעט ווערן, און די אייבערשטער האט געזאגט פאר משה רבינו גייט עטס טאקע צוריק טאוערדס מצרים, ווייל ואמר פרעה כדי פרעה זאל זאגן ווען ער וועט דאס זען אז זיי קומען צוריק, זאל פרעה זאגן לבני ישראל וועגן די אידישע קינדער אז נבוכים הם בארץ זיי זענען צוגעשפארט זענען דערטראנקען אין מדבר, און סגר עליהם המדבר דער מדבר איז געווארן פארשפארט אויף זיי און זיי האבן נישט קיין וועג ארויס. סאו מילא די אינטענשאן איז געווען צו ווייזן פאר פרעה אז זיי פרובירן צו אנטלויפן, און ווייל ווען זיי גייען ווען א דרך שלושת ימים וואלטן זיי ארויסגעגאנגען, זיך אפגעשטעלט קעמפינג דארטן ערגעץ ווי, און געברענגט קרבנות פארן אייבערשטן און צוריק געקומען, אבער יעצט אז זיי זוכן א וועג ארויס, און זיי גייען זיי טרייען רעכטס זיי טרייען מזרח זיי טרייען מערב, און איבעראל איז פארשפארט זיי קענען נישט אין ערגעץ ארויסגיין וועט דאך פרעה קלאר זען אז זייער אינטערעסע איז דא צו אנטלויפן נאר די פראבלעם איז אז די אייבערשטער איז נישט מיט זיי און זייער עבודה זרה ארבעט און זיי קענען נישט פשוט אנטלויפן, ווייל דאס וועט הארט מאכן פרעה און ער וועט זאגן, הו, יעצט איז די רייט אפערטוניטי צו גיין צוריק ברענגען די אידישע קינדער קיין מצרים. זאגט דער הייליגער רשי, ואמר פרעה כשישמע שהם שבים לאחוריהם, וועט ער זאגן דאס וואס ער וועט זאגן אז זיי זענען פארשפארט אין מדבר, לבני ישראל מיינט על בני ישראל וועגן אידישע קינדער, וכן ה' ילחם לכם מיינט אויך עליכם וועגן אים, סך הכל למד, איז ריפלעיסד מיט על. אמרי לי, אחי הוא, זעלבע זאך וואס אברהם אדער יצחק זאגט דארטן פאר זיין ווייב. זאג וועגן מיר, אמרי עלי, זאג וועגן מיר אז איך בין דיין ברודער, נבוכים הם, סאו זאגט רש"י אז מ'מיינט כלואים ומשוקעים, כלואים איז פון די ווארט כלא, אזוי ווי פון כף רגל זענען פארשפארט, ומשוקעים זענען דערטראנקען געווארן אין מדבר, און בלעז מיינט עס שירער, כמו נבכי ים אין די טיפעניש פון וואסער, אדער בעמק הבכא אין די טיפעניש פון גיהנום, אדער מבכי נהרות אין די טיפעניש פונעם טייך, בקיצור זעה איך אז מבכי, נבוכים, די אלע ווערטער מיינען אז זיי זענען דערטרונקען, און זיי זענען אזוי ווי. צוגעשפארט אין דעם פלאץ, סאו נבוכים הם, סאו מיינט כלואים הם וואו זיי זענען צו, במדבר, זיי זענען צוגעשפארט אין מדבר, שאינם יודעים לצאת ממנו ולהיכן ילכו, אז פרעה וועט זאגן אז זיי ווייסן נישט פון וואו ארויסצוגיין, ממילא זיי זוכן זיך א וועג ארויס באט זיי טרעפן נישט, און וחזקתי את לב פרעה זאגט די אייבערשטער ווייטער פאר משה רבינו, איך וועל דעמאלטס ווען פרעה וועט דאס הערן און ער וועט דאס זאגן וועל איך הארט מאכן זיין הארץ, און ורדף אחריהם און ער וועט נאכלויפן נאך ענק, און ואכבדה בפרעה, וואס הייסט קודם וועט ער מיינען. אז איך אז אז די אידישע קינדער זענען ארויס געגאנגען לחלוטין, אבער יעצט זעען זיי וועט ער זעען אז די אייבישטער האט נישט קיין חס ושלום קיין כח אויף די אידן ווייל זיי קענען זיך נישט אן עצה געבן, מילא דאס וועט הארט מאכן פרעה'ס הארץ ורדף אחריהם און ער וועט זיין ער וועט נאכלויפן ענק, און ואכבדה בפרעה און איך וועל מיך מכבד זיין דורך פרעה דורך דעם וואס איך וועל ברענגען א מפלה פאר פרעה וכל חילו איז ואכבדה וועל איך ווערן מכובד'דיג און וידעו מצרים און גאנץ מצרים די איבעריגע מענטשן פון מצרים. וועלן וויסן כי אני ה' איך בין דער הייליגער באשעפער, און ויעשו כן די אידישע קינדער האבן טאקע אויסגעפאלגט משה רבינו, און זיי האבן זיך גענומען גיין אויפן וועג צוריק מיט בטחון אז דער אייבערשטער וועט זיי זיכער העלפן, כאטשיג וואס זיי האבן געקענט טענה'ן אז וואס הייסט גיי צוריק, אונז טרייען מיר דאך יעצט צו אנטלויפן, נאר דאך האבן זיי אויסגעפאלגט דעם ציווי פון משה רבינו, זאגט דער הייליגער רש"י ואכבדה בפרעה, כשהקדוש ברוך הוא מתנקם ברשעים, שמו מתגדל ומתכבד, ווען דער אייבערשטער טוט נעמען נקמה פון רשעים, ווערט זיין נאמען אויטאמאטיש גרויס, וכן הוא אומר ברענגט זיך רש י שטייט דארטן ונשפטתי אתו. ווען דער אייבערשטער זאגט דארטן וועגן, דער נביא זאגט דארטן וועגן מלחמת גוג ומגוג, אז דער אייבערשטער וועט זיך מתווכח זיין מיט די פעלקער און ער וועט זיי ברענגען פורעניות, און ואחר כך גלייך נאכדעם שטייט והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי, אז מיין נאמען וועט גרויס ווערן און געהייליגט ווערן און באוואוסט ווערן דורך די נקמה וואס איך וועל נעמען מיט די שונאים של ישראל. און ואומר שטייט אויך אין פסוק, שמה שבר רשפי קשת, עס שטייט ביי מלחמת סנחריב, שטייט אז דער אייבערשטער האט צעבראכן די חיצים פון זייערע פיילן בויגן, און ואחר כך גלייך נאכדעם גלייך נאכדעם אין פסוק שטייט נודע ביהודה אלקים אז דער אייבערשטער'ס נאמען איז גרויס געווארן צווישן די אידן און ואומר שטייט אויך נודע השם משפט עשה דער אייבערשטער ווערט באוואוסט דורך דעם וואס ער טוט משפט מיט די רשעים זאגט דער הייליגער רש"י בפרעה ובכל חילו ממילא בקיצור ווי איך האב דא ביי פרעה איך וועל מיך מכבד זיין דורך דעם וואס איך וועל נקמה נעמען מיט פרעה וכל חילו בפרעה ובכל חילו. פארוואס שטייט קודם פרעה און נאכדעם כל חילו ווייל הוא התחיל בעבירה ער האט אנגעהויבן קודם מיט די עבירה ווייל ער האט דאך געזאגט כל הבן הילוד היעורו תשליכי און ממנו התחילה הפורעניות פון אים האט זיך טאקע אנגעהויבן די פורעניות מילא וועגן דעם שטייט דא אין פסוק בפרעה ובכל חילו ויעשו כן סאו לכאורה וואס עפעס פעלט אויס צו זאגן אז די אידישע קינדער האבן אויסגעפאלגט דעם ציווי ביי יעדע מצוה שטייט דען ויעשו כן ניין און אז ס'שטייט נישט מיינט אז זיי האבן נישט געפאלגט די מצוה אוודאי האבן זיי געפאלגט מילא וואס איז די חידוש פון ויעשו כן להגיד שבחן צו פארציילן די שבח פון די אידישע קינדער ששמעו לקול משה זיי האבן צוגעהערט צו די קול משה זיך צוריקצוקערן קיין מצרים ולא אמרו, זיי האבן נישט געטענה'ט צו משה, היאך נתקרב אל רודפינו, וויאזוי קען מען אונז ווערן נענטער צו די מענטשן וואס לויפן אונז נאך, אנו צריכים לברוח? אלא אמרו, ניין, זיי האבן געזאגט, אין לנו לקיים אלא דברי בן עמרם, אונז האבן מיר נישט וועם צו פאלגן, נאר וואס משה רבינו הייסט אונז. מילא וועגן דעם שטייט דא ויעשו כן, זיי האבן טאקע אויסגעפאלגט וואס כאטשיג זיי וואלטן געהאט א גוטע ארגומענט צו זאגן אז ניין, אונז דארף מען זיך דערווייטערן, אונז דארף מען גיין ווי ווייטער פון דא וואס מעגליך. איז ויגד למלך מצרים, מען האט פארציילט, ווער האט פארציילט? וועט רש"י זאגן די שרי מלחמה וואס פרעה האט מיטגעשיקט טאקע ווען די אידן זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים, און דעם דריטן טאג האבן זיי דאך געהייסן די אידן צוריק גיין און זיי האבן זיי פארשלאגן, זענען זיי צוריק געלאפן צו פרעה אז די אידישע קינדער ווילן נישט צוריק גיין צוריק קומען קיין מצרים, כי ברח העם, זיי האבן פארציילט אז די אידישע קינדער ווילן מאכן פלייטע דא פונעם לאנד, זיי ווילן זיך נישט צוריק קערן, איז ויהפך לבב פרעה. ס'האט זיך איבערגעדרייט די הארץ פון פרעה ועבדיו אל העם, איבערגעדרייט פארקערט וואס זיי, ארידזשינלי האבן זיי דאך פארשיקט די אידן, מיטן, און נאך פארטריבן אויכעט, זיי האבן געהאט א טשעינדזש אוו הארט, און ויאמרו זיי האבן געזאגט מה זאת עשינו וואס האבן מיר אונז דא געטון כי שלחנו את ישראל מעבדינו, אז אונז האבן מיר פארשיקט די אידישע קינדער זיי זאלן נישט דארפן מער דינען פאר אונז, זיי זאלן נישט דארפן מער ארבעטן פאר אונז. און נישט נאר וואס אונז האבן זיי פארשיקט, נאר זיי האבן נאך מיטגענומען אונזערע כלים אויכעט, סאו איז דא געקומען אזוי ווי די פעין אז אז אונז גייען האבן א לאס אוו מאני, אז מ'האט זיי געבארגט זאכן און זיי גייען נישט צוריק קומען ממילא וועלן זיך אלע שאדן האבן. איז ויגד למלך מצרים זאגט די הייליגע רשי ווער האט פארציילט פאר פרעה איקטורין שלח עמהם, מ'האט דאך מיטגעשיקט די שרי מלחמה כדי מיטצוגיין מיט די אידן צוריקצוברענגען די זיכער מאכן אז די אידן קומען צוריק נאך דריי טעג, וכיוון שהגיעו לשלושת ימים שקבעו לילך ולשוב וויבאלד ס'איז אנגעקומען די דריטע טאג, איז וראו שאינם חוזרין למצרים ווייל זיי האבן פרובירט צו הייסן די אידן און די אידישע קינדער האבן זיי צושלאגן דארטן וואו זענען זיי אנטלאפן פון די אידן זענען צוריק געקומען קיין מצרים פארציילט פאר פרעה ווען זיי האבן פארציילט פאר פרעה ביום הרביעי און בחמישי בשישי רדפו אחריהם דא וויל דאך רשי זאגן דעם חשבון ווי אזוי מען קומט אן צו ליל שביעי של פסח אז עס איז געווען קריעת ים סוף ווייל די דריי טאג זענען די די דריטע טאג האבן די שרי מצרים געהייסן פאר די אידן זיך צוריק קערן און וויבאלד זיי זיי האבן נישט געוואלט זענען זיי צוריק געלאפן צום פרעה דעם גאנצן פערדן טאג. און בחמישי ושישי רדפו אחריהם, די פיפטע און די זעקסטע טאג פסח, איז פרעה נאכגעלאפן די אידן, און ליל שביעי ירדו לים, און זיבעטע טאג ביינאכט זענען זיי אלע אריינגעפאלן אין ים סוף, בשחרית אמרו שירה, די נעקסטע צופרי ווען זיי האבן געזען ווי די מצריים זענען אלע דערטראנקן געווארן אין ים, האבן זיי געזינגען שירה, והוא יום שביעי של פסח, לכך אנו קורין פירט רש"י אויס, פאר דעם טאקע זינגען מיר אונז שירה דעם זיבעטן טאג שביעי של פסח, טאקע צו סעלעברעיטן דאס, ווייל די אידן האבן דעמאלטס געזינגען שירה, דארטן אין מדבר, און ויהפך, סאו נהפך ממה שהיה, ס'איז איבערגעדרייט געווארן פון וואס ס'איז געווען פארדעם, שהרי אמר להם, דער פרעה האט דאך געזאגט פאר די אידישע קינדער קומו צאו מתוך עמי, גייטס ארויס פון דא, און ונהפך, און ס'איז געווארן איבערגעדרייט, זעלבע זאך ונהפך לב עבדיו, ס'איז איבערגעדרייט געווארן די הארץ פון זיינע קנעכט, שהרי לשעבר היו אומרים לו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש, ווען משה רבינו איז געקומען דארטן ווארענען ביי א מכה, האבן די מצרים געזאגט ווי לאנג וועט דער משה אדער די אידן, זיין פאר אונז פאר אזא שטרויכלונג, מילא זעהן מיר דאך אז דארטן האבן זיי געוואלט אז די אידן זאלן ארויסגיין פון מצרים ועכשיו נהפכו לרדוף אחריהם בשביל ממונם שהשאילום, דא האבן זיי זיך האבן זיי געהאט א טשעינדזש אוו הארט, ווייל פאקטיש האבן זיי פארבארגט אלעס און יעצט זעענדיג אז זיי קומען נישט צוריק העלן זיי זיך אלע שאדן האבן, מילא האבן זיי געהאט א טשעינדזש אוו הארט און זענען געגאנגען נאכלויפן די אידן, מעבדנו, מעבוד אותנו, פון ארבעטן פאר אונז, איז ויאסר את רכבו פרעה געגאנגען אליינס,

ואת עמו לקח עמו, זאגט רשי משכם בדברים ער האט זיי געצויגן מיט ווערטער, ער האט זיי געטענה'ט אזוי, לקינו ונטלו ממוננו ושלחנום, נישט נאר וואס אונז האבן געכאפט מכות דא צען מכות, ונטלו ממוננו מען האט נאך גענומען אונזער געלט, און ושלחנום אונז האבן זיי נאך פארשיקט אויך. סאו זאגט רשי עס שטייט דא אין דעם פסוק ואת עמו לקח עמו, מיט אים, כאילו ער איז אויף די זעלבע לעוול ווי זיין פאלק, זאגט רשי בואו עמי, קומטס מיט מיר, ואני לא אתנהג עמכם כשאר מלכים, איך וועל מיך נישט אויפפירן ווי סתם א קעניג וואס ווען מען גייט אויף מלחמה גייט מען אין די בעק, ניין, איך וועל גיין צוזאמען מיט ענק. סאו דרך שאר מלכים עבדיו קודמים לו במלחמה, גייען די עבדים קודם ווייל אויב קומט א עמבוש זאל מען נישט הרג'נען קודם די מלך נאר מען זאל הרג'נען די מיליטערלייט, ואני אקדים לפניכם איך וועל גיין אין פארנט פון ענק, שנאמר ווייל ס'שטייט אין פסוק ופרעה הקריב הקריב עצמו ומיהר לפני חיילותיו, ער האט זיך אליינס דערנענטערט צו די אידן און ער האט זיך. געפעדערט פאר זיינע חיילים, סאו וועגן דעם שטייט עמו אז ער איך וויל גיין צוזאמען מיט ענק, איך וויל זיין אויף די זעלבע לעוועל ווי ענק, סאו אויך נאך א זאך וואס איך וויל זיין צוזאמען מיט ענק אז דרך שאר מלכים ליטול ביזה בראש כמו שיבחר, קודם גייט דער מלך און ער נעמט וואס ער ברויך פון די ביזה פון די רויב, און נאכדעם נעמען די עבדים, אני אשוה עמכם בחלק איך וועל מיך צוטיילן מיט ענק, שנאמר ווי עס שטייט אחלק שלל, אז ווען מען זינגט דארטן אין די שירה זאגט מען אחלק שלל אז פרעה האט זיך געוואלט צוטיילן מיט זיינע עבדים, איקוועלי מיט די רויב וואס מען העט נעמען ויקח שש מאות רכב, אויסער די עמו וואס ער האט גענומען בדברים, האט ער גענומען שש מאות רכב בחור, זעקס הונדערט אויסדערוועלטע רייטוועגענער, און וכל רכב מצרים, און נאך נאך די זעקס הונדערט זענען אלע רכב מצרים מיט געפארן, און ושלישים על כולו און ער געלייגט שרי צבא, ער האט געלייגט דזשענעראלס אויף אלע זיינע רייטוועגענער בחור, זאגט די הייליגע רשי, נבחרים, אויסדערוועלטע, סאו זאג סאו בעצם שטייט נישט דא שש מאות רכבים מובחרים, נאר ס'שטייט א סינגולער, שטייט רכב בחור. בלשון יחיד, וואס עפעס? ווייל כל רכב ורכב שבמנין זה היה בחור, ווען ס'שטייט ווען רכבים מובחרים, וואלט געמיינט אז די זעקס הונדערט זענען אויסדערוועלטע, דאס הייסט די נעווי סיעלס, אבער אבער ס'קען נאך אלץ זיין אז אין דעם זאל זיין לעוועלס, איינער איז נאך בעסער איינער איז גאר גוט, אבער ווי יעצט אז ס'שטייט רכב בחור מיינט איטש אינדיווידזשועל איז געווען פון די. קריעם אף דע קראפ, די בעסטע אף די בעסט, דאס הייסט די נעווי סיעלס די אויסדערוועלטע פון די מיליטערי, און וכל רכב מצרים, נאכדעם איז געקומען אלע אנדערע איז געקומען איז זענען נאכגעגאנגען נאך די זעקס הונדערט ועמהם כל שאר הרכב, ומהיכן היו הבהמות הללו פרעגט יעצט רשי, וואס רשי האט שוין געטאטשט אויף דעם ביי מכות דבר, ווי האבן זיי געהאט די בהמות, אם תאמר משל מצרים אויב וועלן זאגן אז עס איז געווען די מצרים'ס, ווי האבן זיי געהאט די די סוסים די חמורים נאכצולויפן די אידן, אויב איז עס פון די מצרים שטייט דאך וימת כל מקנה מצרים זענען דאך אלע אויסגעשטארבן ביי מכות. דבר, און ואם משל ישראל, הלא נאמר אויב איז עס די אידן, ס'שטייט דאך וגם מקננו ילך עמנו, אז משה רבינו האט געזאגט אז אונז זאל מען מיטנעמען מיט אונז אלע אונזערע מקנה, משל מי היו, סאו מילא וועמענס איז עס געווען? ענטפערט רש"י מן הירא את דבר השם, ס'איז געווען די וואס האבן מורא געהאט פון די דבר השם, און זיי האבן יא אריינגעברענגט די בהמות אין די הייזער ווען משה רבינו איז געקומען ווארענען אויף מכת דבר. מכאן היה רבי שמעון אומר, פון דא האט רבי שמעון גע'דרשנ'ט אז כשר שבמצרים הרוג, דער כשר'ע פון די מצרים וואס ער האט, וואס בחוץ ווייזט ער אז ער איז ירא דבר השם, ער האט מורא פונעם אייבערשטן, קומט דאך יעצט דא און ער לויפט נאך די אידן ער וויל זיי הרג'נען, פון דא לערנט מען ארויס אז א כשר שבמצרים איז פארפוילט פון אינעווייניג און מען דארף אים אויך הרג'נען, און פון דא לערנט מען אויך ארויס אז טוב שבנחשים רצוץ את מוחו, די בעסטע שלאנג דארף מען צוהאקן זיין קאפ, פארוואס? ווייל ווייל א קל וחומר פון א גוי, מה דאך א גוי וואס איז א יומען ביאינג ער קען נאך טשוזן. אז ער זאל ווערן א איד, ער קען זיך נאך מגייר זיין, דאך זאגסטו כשר שבמצרים הרוג, איז אוודאי און אוודאי א נחש, דארף מען זיכער צושפאלטן זיין קאפ. בקיצור. אזא גוי וואס מאכט זיך קיוט צו דיר זאלסטו וויסן אז ער איז א רשע מרושע און ער האט דיך פיינט פון אינעווייניג. זאגט די הייליגע רש"י ושלישים על כולו, ער האט געלייגט שרי צבאות כתרגומו ער האט געלייגט שר צבא, ער האט געלייגט דזשענערעלס אויף די אלע רייטוועגן וואס זענען געגאנגען נאכלויפן אידן, ויחזק השם את לב פרעה, ווייל פרעה איז בעצם געווען אויף אן די פענס, ער האט נישט געוואוסט צו ער זאל יא נאכלויפן די אידן צו ער זאל נישט נאכלויפן די אידן, מילא ויחזק השם את לב פרעה האט די אייבערשטער זיכער געמאכט אז פרעה'ס הארץ ווערט יא הארט און וירדוף, און ער איז יא נאכגעלאפן אחרי בני ישראל ובני ישראל יוצאים ביד רמה אבער די אידישע קינדער כאטשיג ס'איז דאך געווען מקום אז זיי זאלן זיך יעצט דא דערשרעקן און מ'זעהט דא ווי די מצריים לויפן זיי נאך וואלטן זיי טעקניקלי געדארפט זיין אזוי בשפל הרוחות ניין זיי זענען ארויסגעגאנגען בקומה זקופה מיט בטחון חזק אינעם הייליגן באשעפער די אייבערשטער וועט זיי זיכער העלפן. ויחזק השם את לב פרעה זאגט די הייליגע רש"י שהיה תולה אם לרדוף אם לאו ער איז געווען אן די פענס צו ער זאל יא נאכלויפן די אידן צו ער זאל נישט נאכלויפן די אידן, ווייל גלייך נאכדעם וואס זיינע שרי המלחמה זענען געקומען פארציילן די נייעס אז די אידישע קינדער ווילן נישט צוריק זיך צוריק קערן קיין מצרים, דעמאלטס האט נאך פרעה נישט געוואלט נאכלויפן די אידן ווייל ער האט מורא געהאט ער האט געזען ווי שטארק די אייבערשטער איז און וואסערע מכות ער באקומט, אבער שפעטער וועגן דעם האט די אייבערשטער געהייסן מען זאל צוריק גיין אויך. מען זאל צוריק גיין טאווארדס מצרים כדי דעמאלטס זאל פרעה זען אז ניין די אייבערשטער איז נישט מיט זיי, סאו איך האב דאך כאטש נישט וואס מורא צו האבן פון נאך מכות, ווייל איך זע דאך אז די אייבערשטער איז נישט מיט זיי, זיי האבן זיי זענען פארבלאנדזשעט אין מדבר, זיי האבן נישט קיין וועג ארויס, סגר עליהם את המדבר, סאו מילא וועגן דעם ויחזק השם דורך דעם איז פרעה'ס הארץ הארט געווארן, סאו ביד סאו סאו שהיה תולה אם לרדוף אם לאו, און וחיזק את לבו לרדוף, און די אייבערשטער האט געמאכט שטארק זיין הארץ דורך דעם וואס ער זאל זען ווי די אידן קענען זיך נישט עפעס ארויס זען פון מדבר, און ער איז יא נאכגעלאפן די אידן, ביד רמה מיינט בגבורה גבוהה מפורסמת, ווייל זיי זענען ארויסגעגאנגען בפרהסיא פון מצרים, מילא זיי זענען ארויסגעגאנגען ווי בני מלכים, נישט זענען אנטלאפן ווי אונטערטעניגע וואס אנטלויפן פון תפיסה, ניין זיי זענען אנטלאפן ווי בני מלכים בקומה זקופה, און זאלסטו מיר האבן א סוקסעספול דעי.